בעזרת השם יתברך, מסכת שבת דף קל"ו, מ'הייבן מיר אן דף קל"ה עמוד ב' אונטן, תניא, ר' שמעון בן גמליאל אומר, זאגט די הייליגע גמרא, תניא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, ר' שמעון בן גמליאל אומר, ר' שמעון גמליאל זאגט, כל ששהה שלושים יום באדם, טאמער א קינד איז געבוירן, און האט דערלעבט דרייסיג טאג, וואס טייטש ער האט געלעבט דרייסיג טאג, איז אינו נפל, נאך די דרייסיגסטע טאג איז דאס קינד א בן קיימא, ער הייסט שוין נישט קיין נפל, ס'איז שוין נישט דא קיין ספק אז אפשר העט ער שטארבן, פון ווי לערנט מען דאס ארויס? שנאמר ווייל שטייט אין פסוק ופדויו מבן חודש תפדה, אז פדיון הבן מאכט מען נאך די דרייסיגסטע טאג, נאר נאכדעם איז ופדויו מבן חודש תפדה, און ממילא לערנט מען פון דא אז ביי די דרייסיגסטע טאג הייסט די וולד א בן קיימא. ווייטער ביי בהמה איז שמונת ימים בבהמה, וואס טייטש א בהמה נאך די אכטע טאג, דעמאלטס איז אינו נפל, דעמאלטס ווערט ער אויס נפל, שנאמר ווייל שטייט אין פסוק, ומיום השמיני והלאה ירצה לקרבן, אז נאר פון די אכטע טאג קען מען מקריב זיין א בהמה אלץ קרבן, וואס טייטש ס'איז משמע פון דעם אז דעמאלטס ביי די אכטע טאג ווערט ער אויס נפל, דעמאלטס קען מען אים ערשט מקריב זיין, וואס טייטש בעצם, אז רבי שמעון בן גמליאל האלט אז ביי א מענטש ביז די דרייסיגסטע טאג ביי א בהמה ביז די אכטע טאג איז אלעמאל דא א ספק אפשר איז דאס קינד א נפל יעצט וואס טייטש א נפל א נפל האט מען שוין בעצם געזען אז א קינד וואס איז געבוירן אין די ניינטע חודש עט אוודאי דערלעבן א קינד וואס איז געבוירן אין די זיבעטע חודש עט אויך דערלעבן אבער מ'האמיר דאך געזען אז א קינד אמאליגע צייטן וואס איז געבוירן אין די אכטע חודש איז נישט געווען מעגליך עס זאל לעבן און במילא יעדע קינד וואס ווערט געבוירן איז דא א ספק אפשר איז ער א בן קיימא, אפשר איז ער טאקע געבוירן צום ניינטן חודש, און אפשר נישט, אפשר גאר איז ער געבוירן צום אכטן חודש, אדער אפשר געבוירן צום זיבעטן חודש איז ער ווייטער א בן קיימא, איז די אלע ספיקות איז בדרך כלל דא, פארוואס איז נארמאל דא א ספק, ווייל מען ווייסט דאך נישט ווען בעצם די פרוי איז נתעבר געווארן, פארוואס ווייל זי האט משמש געווען אפאר מאל, און מען ווייסט נישט וועלכע האט גורם געווען זי זאל נתעבר ווערן און במילא איז אלעמאל א ספק, און דאס זאגט אונז ר' שמעון בן גמליאל אז די ספק ווערט נפשט ביי א קינד נאך דרייסיג טאג, און ביי א בהמה נאך אכט טאג, נאר וואס מען דארף משים לב זיין אז ס'איז יא דא אן אופן א היכי תמצא וואס מען ווייסט קלאר אז דאס קינד איז נישט קיין נפל גראד ביים געבוירן ווערן, ווען טאמער א מאן העט וואוינען מיט א פרוי נאר איין מאל, און ער העט נישט משמש זיין נאכדעם קיין איין מאל אויך נישט, און ס'עט אריבער גיין א גאנצע ניין חדשים, נאך ניין חדשים עט געבוירן דאס קינד, איז קלאר אז דאס קינד איז א בן קיימא, פארוואס ווייל ס'איז נישט מעגליך אז זי האט געבוירן יעצט אין די אכטע חודש, ס'איז קלאר געבוירן די ניינטע חודש, און ביי אזא ציור איז אפילו קיין ספק נישט דא, אבער עכ"פ זאגט יעצט די גמרא הא לא שהה ספיקא הוי, וואס טייטש פון ר' שמעון גמליאל'ס ווערטער איז משמע אז פאר די דרייסיגסטע טאג איז א ספק אז דאס קינד איז א נפל, און ממילא פרעגט די גמרא מימהל היכי מהלינן ליה, וויאזוי מל'ט מען אזא קינד שבת, ווייל שבת איז דאך דא א פראבלעם אז מען מל'ט נאר א קינד ווען מען ווייסט קלאר עס איז די אכטע טאג, מען ווייסט. קלאר אז ס'איז דא א חיוב אים צו מל'ען נאר דעמאלטס איז עס דוחה שבת, אבער טאמער דאס קינד, זאגט די גמרא, איז א ספק נפל, קומט אויס אז קען זיין דאס קינד איז אינגאנצן נישט קיין בן קיימא, קומט אויס מ'טאר אים נישט מל'ען, און אז מ'טאר אים נישט מל'ען ווייל ער איז נישט קיין בן קיימא, אז ער איז נישט קיין בן קיימא הייסט ער ווי א מת, און במילא איז אינגאנצן נישט דא קיין חיוב אים צו מל'ען, און אז מ'מל'עט אים אף על פי כן, איז מען דאך עובר אויף חובל בשבת ווייל מען טאר דאך אים נישט מל'ען, און ממילא פרעגט די גמרא וויאזוי מל'עט מען יעדעס קינד ביים אכטן טאג ווען ס'געפאלט שבת, יעצט פארשטייט זיך די קשיא איז נישט וויאזוי מען מל'עט, די קשיא איז מער פאר רבי שמעון גמליאל, וויאזוי קענסטו זאגן אז ס'איז א ספק, איך זע דאך אז די תורה האט געהייסן מל'ען די אכטע טאג ווען ס'געפאלט שבת, ענטפערט די גמרא, אמר רב אדא בר אהבה, מלינן אותו ממה נפשך, וואס טייטש? זאגט רב אדא בר אהבה, וואס איז א נפקא מינה צו דאס קינד איז א בן קיימא צו נישט, מען קען אים סיי ווי סיי מל'ען, פארוואס? ווייל אם חי הוא טאמער דאס קינד איז נישט קיין נפל, מען וועט געוואויר ווערן צום סוף אז ער לעבט אז ער איז א בן קיימא, איז שפיר קא מהיל, קומט אויס אז מען האט אים געמל'עט, מען האט אים געמעגט מל'ען שבת, פארוואס? ווייל עס איז א געהעריגע מילה, דאס קינד איז א בן קיימא. ואם לאו, טאמער עס וועט צום סוף נתברר ווערן אז דאס קינד איז א נפל, און וואס איז? איז פשט איז אז שבת ווען מען האט אים גע'מל'עט איז דאך דאס קינד געווען אזוי ווי א טויטע דאך נישט געווען קיין בן קיימא און ממילא מחתך בבשר הוא ס'איז אפילו נישט קיין חובל ווייל ס'איז כאילו ס'איז א טויטע שטיקל פלייש וואס איינער שניידט א טויטע שטיקל פלייש וואס דעמאלטס איז קיין חובל אויך נישט דא איז ממה נפשך האט מען נישט מחלל שבת געווען פרעגט אבער די גמרא ואלא הא דתניא וואס איז מיט די ברייתא וואס מען האט נעכטן געזען ספק בן שבעה ספק בן שמונה זאגט די ברייתא, א קינד וואס איך ווייס נישט צו ער איז א בן שמונה צו ער איז א בן שבעה, צו ער איז א בן קיימא צו נישט, זאגט די ברייתא קלאר אין מחללין עליו את השבת, איז מען נישט מחלל שבת אויף אזא קינד, ווייל ס'קען זיין ער איז נישט קיין בן קיימא פרעגט די גמרא פארוואס אמאי נימהליה זאל מען אים מל'ען ממה נפשך אם חי הוא שפיר קא מהיל ואם לאו מחתך בבשר הוא, איז ממה נפשך טאמער איז ער א חי טאמער דאס קינד וועט נישט זיין קיין נפל איז דאך די מילה א גוטע מילה, און טאמער ס'וועט נתברר ווערן אז די קינד איז א בן שמונה ער קען נישט לעבן, איז דאך סתם מחתך בבשר, פארוואס זאגט די ברייתא אז מען טאר אים נישט מל'ען? ענטפערט די גמרא, אמר מר בריה דרבינא האסט נישט גוט פארשטאנען די ברייתא, אנא ורב נחומי בר זכריה תרגימנא, מימהל הכי נמי מהלינן ליה, אוודאי א קינד וואס איז א ספק נפל מל'עט מען, ס'טייטש אפילו ס'איז א ספק אפשר געבוירן אין די אכטע חודש וואס ער וועט עס נישט דערלעבן, קען מען אים אוודאי נאך אלץ מל'ען פארוואס ממה נפשך אזוי ווי מען האט געזען, נאר וואס פארוואס זאגט די ברייתא, אין מחללין עליו את השבת ס'מיינט נישט אז מען טאר אים נישט מל'ען, נאר וואס דען לא נצרכה אלא למכשירי מילה ואליבא דרבי אליעזר, וואס טייטש די מילה אליין אוודאי מעג מען מאכן, נאר די מכשירי מילה, וואס מ'האמיר געזען אז רבי אליעזר אין די משנה זאגט אז מכשירי מילה מעג מען אויך טון, דאס איז שוין א פראבלעם, ווייל מכשירי מילה לויט רבי אליעזר מעג מען אויך נאר טון פאר א וולד וואס איז א בן קיימא, אבער טאמער דער וולד איז נישט קיין בן קיימא איז אין הכי נמי די מילה אליין איז נישט קיין פראבלעם ווייל ס'איז מחתך בבשר, אבער די מכשירי מילה איז אוודאי א פראבלעם, ווייל דא איז מען ממש עובר א חילול שבת טאמער דאס קינד איז נישט קיין בן קיימא. און אויף דעם זאגט די ברייתא אז ספק בן שבעה ספק בן שמונה אין מחללין עליו את השבת. זאגט יעצט די גמרא, אמר אביי, האט אביי געזאגט כתנאי, אז בעצם די זאך וואס מען האט יעצט געזען די ממה נפשך אז טאמער דאס קינד לעבט איז די מילה א גוטע מילה, טאמער דאס קינד איז א טויטע איז מחתך בבשר, די סברה צו זאגן אז א קינד וואס קען נישט לעבן איז שניידן די ערלה נישט מער ווי א מחתך בבשר, דאס איז א מחלוקת תנאים. וואס איז א מחלוקת תנאים? ווייל מיר האבן געלערנט אין א ברייתא. די ברייתא זאגט שטייט אין פסוק, וכי ימות מן הבהמה אשר היא לכם לאכלה, און די פסוק זאגט ווייטער הנוגע בנבלתה יטמא עד הערב. די פסוק לערנט אונז דא אויס אז טאמער א בהמה שטארבט אשר היא לכם לאכלה, וואס טייטש א כשר'ע בהמה, איז איינער וואס רירט צו די נבילה איז טמא. ווייל ס'איז א נבילה. יעצט אזוי, די ווערטער אשר היא לכם לאכלה איז איבעריג, און רש י ברענגט אז פון ווי ווייסט מען טאקע ס'איז איבעריג, ווייל רש י ברענגט וויאזוי מ'דרש'נט די ערשטע חלק פון די פסוק, אז וואס ס'שטייט וכי ימות מן הבהמה דרש'נט מען מן הבהמה, נישט אלע בהמות, ווייל א בהמה וואס איז טריפה וואס מ'שעכט די בהמה האט נישט קיין דין פון א נבילה, איז ע כ פנים פון דעם אליין זעהט מען אז דא רעדט מען פון א כשר'ע בהמה. ווייל א טמא'נע בהמה איז דאך נישט שייך זאל זיין א טרייפה, און במילא אז מען רעדט דא אטאמאטיש פון א כשר'ע בהמה וואס טייטש אשר היא לכם לאכלה, דרש'נט מען פון דעם זאגט די ברייתא, להביא בן שמונה שאין שחיטתו מטהרתו, וואס טייטש די ווערטער אשר היא לכם לאכלה קומט אונז לאזן הערן אז טאמער מ'וועט שעכטן א בהמה איידער ער איז א בן שמונה, ווייל מען האט דאך פריער געזען רבי שמעון גמליאל זאגט אז פאר די אכטע טאג איז דאך די בהמה א ספק נפל, טאמער מ'וועט שעכטן די בהמה פאר די אכטע טאג. העלפט נישט די שחיטה, די בהמה איז א נבילה און במילא איז עס מטמא. אזוי זאגט די תנא קמא אין די ברייתא. זאגט יעצט די ברייתא ווייטער, ר' יוסי בר' יהודה ור' אלעזר בר' שמעון אומרים, שחיטתו מטהרתו, אז ס'איז נישט אזוי, וואס טייטש אז טאמער מ'שעכט א בהמה אין די אכט טעג, ווען ס'איז נאך בעצם לויט ר' שמעון גמליאל ווען ס'איז נאך א נפל, איז די שחיטה העלפט, און די בהמה איז נישט קיין נבילה ס'איז נישט מטמא. און במילא זאגט די גמרא, לכאורה דאס איז טאקע די מחלוקת תנאים. מאי לאו, בהא קא מיפלגי דאס איז די מחלוקת. דמר סבר רבי יוסי ברבי יהודה רבי אלעזר ברבי שמעון האלטן אז חי אז די בהמה ביז די אכט טאג הייסט א לעבעדיגע בהמה וואס טייטש אין הכי נמי אפילו ס'איז אפשר א ספק אז אפשר גייט ער שטארבן אפשר איז ער א בן שמונה אבער פון דעסטוועגן יעצט לעבט ער לעבט ער און במילא אז ער לעבט און איך שעכט אים האסטו געמאכט א גוטע שחיטה איז די בהמה נישט קיין נבילה ומר סבר און די תנא קמא האלטן ניין מת הוא וואס טייטש אז ווילאנג ס'איז נישט נתברר אז די בהמה איז נישט קיין נפל, וואס טייטש ווילאנג די בהמה איז נישט אכט טאג אלט, קוק איך אן די בהמה ווי א טויטע בהמה און במילא די שחיטה טוט גארנישט אויף, איך קוק אן די בהמה ווי א נבילה אפילו האסט אים גע'שחט'ן, און במילא לכאורה וועט זיין די זעלבע מחלוקת תנאים ביי א קינד וואס מען מל'עט אין די ערשטע אכט טאג, לויט די תנא קמא, וואס די תנא קמא לערנט אז אין די ערשטע אכט טאג איז די בהמה א מת, איז די זעלבע זאך דאס קינד, ביז די דרייסיגסטע טאג קוק איך אן דאס גאנצע קינד ווי א מת, און אז מ'שניידט די ערלה איז עס א מחתך בבשר, ס'איז גארנישט מער נישט, מ'איז נישט עובר אויף חובל. מה שאין כן, לויט ר' יוסי ברבי יהודה ר' אלעזר בר' שמעון, זיי האלטן אז אפילו עסט מיר זאגן ס'איז א ספק, ס'גייט מיר נישט אן, ווי נישט ווי דאס קינד לעבט, און ממילא קוק איך אן דאס קינד לעבעדיג, און ממילא אז דו שניידסט אים דאס ערלה ביסטו א חובל, און ממילא לויט זיי עט מען נישט טארן מל'ען א קינד אין די ערשטע אכט טאג ממה נפשך, פארוואס? ווייל טאמער מ'עט געוואויר ווערן צום סוף אז דאס קינד איז געווען א נפל, האט מען מחלל שבת געווען, ווייל איך זאג נישט מחתך בבשר, איך זאג נישט אז היות וואס ער גייט שטארבן איז ער שוין יעצט א טויטער, ניין יעצט לעבט ער, באלד עט ער שטארבן עט מען געוואויר ווערן אז דו האסט קיינמאל נישט געדארפט מל'ען, האט מען מחלל שבת געווען, און ממילא, לויט טאקע לויט רבי יוסי ברבי יהודה רבי אלעזר ברבי שמעון, עט אויסקומען אז די איינציגסטע וועג וואס מ'עט מעגן מל'ען א קינד א אכטע טאג, איז נאר טאמער ס'איז ברור כשמש אז דאס קינד איז נישט קיין נפל, ווייל מ'האט געציילט גאנצע ניין חדשים און מ'ווייסט אז דאס קינד איז א בר קיימא. זאגט אבער די גמרא, אמר רבא, זאגט רבא, אי הכי, אויב אזוי, אדמיפלגי לענין טומאה וטהרה, ליפלגי לענין אכילה, וואס טייטש פארוואס קריגן זיי זיך, ווען מ'שעכט די בהמה אין די ערשטע אכט טאג, צו די בהמה איז א נבילה צו נישט, צו איך קוק אים אן ווי א טויטע, צו איך קוק אים אן ווי א לעבעדיגע, טאמער דאס איז די מחלוקת איך קוק אים אן ווי א טויטע צו א לעבעדיגע, איז שטעל אן די מחלוקת בעסער, אז טאמער איך קוק אים אן ווי א לעבעדיגע איז די שחיטה א גוטע שחיטה קען מען עסן די בהמה, און טאמער איך קוק אן די בהמה ווי א טויטע און די שחיטה איז נישט קיין גוטע שחיטה טאר מען נישט עסן די בהמה ווייל די בהמה איז א נבילה, אזוי פרעגט רבא אויף אביי, און ממילא זאגט טאקע רבא אלא דכולי עלמא מת הוא, אוודאי יעדער איינער האלט אז די בהמה איז א מת, אזוי ווי רב אדא בר אהבה האט געזאגט. אז א קינד וואס איז א ספק נפל מעג מען מל'ען ווייל על הצד אז ער גייט שטארבן על הצד אז ער איז נישט קיין בן קיימא איז ער שוין א מת און ממילא איז מחתך בבשר אזוי זאגט רבא אה אויב אזוי וואס איז די מחלוקת דא זאגט רבא ור' יוסי בר' יהודה ור' אלעזר בר' שמעון סברי כטריפה וואס טייטש זיי האלטן אז אפילו אין הכי נמי די בהמה קוק איך אן ווי א טויטע פון דעסט וועגן העלפט דא די שחיטה, פארוואס העלפט א שחיטה, ווי קען א שחיטה העלפן אויף א טויטע בהמה, אזוי ווי א טרייפה זאגן זיי, פארוואס, ווייל טרייפה לאו אף על גב דמתה היא שחיטתה מטהרתה, הכא נמי לא שנא, וואס טייטש רבי יוסי ברבי יהודה רב אלעזר ברב שמעון זאגן לויט רבא, אז אזוי ווי ביי א טרייפה, ווען א בהמה איז א טרייפה, און מען שעכט די בהמה וואס איז א טרייפה, איז אפילו אין הכי נמי, פון איין זייט הייסט טאקע די טרייפע א שטיקל ווי א טויטע, די בהמה גייט דאך שטארבן, א טרייפע גייט שטארבן, דאס הייסט דאך א טרייפע, אבער פון די צווייטע זייט איז די דין איז אז ווען מען שעכט א טרייפע איז עס נישט מטמא ווי א נבילה, ווייל די שחיטה העלפט לפחות אויף דעם זאל נישט הייסן א נבילה, איז די זעלבע זאך, זאגט רבי יוסי ברבי יהודה רבי אלעזר ברבי שמעון, איז ביי א בהמה וואס איז א נפל, וואס ס'הייסט טאקע א טויטע, איך פאררוף עס טאקע אלס טויטע, און ביי א קינד טאקע אזא סארט אופן, עט זיין מחתך בבשר, ס'איז פשוט טויט, אבער פון די צווייטע זייט, ווען מען שעכט עס, איז אוודאי דער דין אז ס'ווערט נישט קיין נבילה, אזוי ווי א טרייפה וואס מען שעכט ווערט נישט קיין נבילה, עסן? עסן עט מען דאס נישט טארן עסן, פארוואס? ווייל ס'איז א נייפעל, אזוי ווי מען האט געשמועסט א טויטע איז א טויטע, ס'איז פונקט ווי א טרייפה, אבער טמא, מטמא זיין העט עס נישט מטמא זיין ווי א נבילה, און דאס האלט ר' יוסי ברבי יהודה ורבי אלעזר ברבי שמעון און פאר דעם טאקע זאגט רבא, קריגן זיי זיך נאר לענין טומאה וטהרה און נישט לענין אכילה, איי ורבנן, די תנא קמא וואס האלט, זיי זאגן לא דמי לטרייפה ניין, ס'איז אנדערש ווי א טרייפה, טרייפה היתה לה שעת הכושר, האי לא היתה לה שעת הכושר, א טרייפה ווי נישט ווי האט אמאל געהאט א שעת הכושר ס'טייטש פאר ס'איז געווארן א טרייפה האט מען עס געקענט עסן, ס'איז געווען אינגאנצן כשר, מ'האט עס געקענט שעכטן, מה שאין כן דאס די בהמה וואס איז נאכנישט אנגעקומען צום אכטן טאג, דאס איז א נייפל, ס'האט קיינמאל נישט געהאט קיין שעת הכושר, און פאר דעם האלטן די חכמים אז ס'האט אינגאנצן א דין ווי א טויטע עד כדי כך אז אפילו עסט עס שעכטן האסטו גארנישט אויפגעטון ס'איז נאך אלץ א נבילה. זאגן די חכמים הייסט צו זאגן וכי תימא טריפה מבטן מאי איכא למימר, נישט יעדע טריפה האט געהאט א שעת הכושר, א טריפה וואס איז געבוירן א טריפה האט אויך נישט געהאט קיין שעת הכושר, און דארט איז אויך זאגט מען די דין אז ווען מ'שעכט עס ווערט עס נישט קיין נבילה, איז לכאורה פון דארט די ראיה זאגן די חכמים ניין, התם יש במינה שחיטה, ווי נישט ווי, מען קוקט נישט אן יעדע בהמה באזונדער, מען קוקט עס אן כללית'דיג, טרייפות'דיגע בהמות בדרך כלל האבן א שעת הכושר, און פאר דעם זאגט דער תנא קמא ביי זיי איז טאקע דער דין אז ווען מען שעכט עס ווערט עס נישט קיין נבילה עס איז נישט מטמא, מה שאין כן א נייפל איז א מת, עד כדי כך אז ווען מען שעכט עס בלייבט עס א נבילה, הכא אין במינה שחיטה, ס'איז נישט דא אזא זאך אז א נייפל זאל העלפן ביי דעם א שחיטה, און במילא, טאקע זאגן די תנא קמא אז ביי יעדע נייפל וואס מ'העט שעכטן הייסט עס ווי א מת, איז למעשה על כל פנים קומט אויס פון רבא אז ס'איז נישט דא דא קיין מחלוקת לעניין א נייפל, יעדער איז מודה אז א נייפל איז פשוט ווי א מת, און טאקע ביי א קינד, ווען מ'העט מל'ען א קינד שבת, האט מען נישט וואס מורא צו האבן, ווייל טאמער דאס קינד לעבט, טאמער דאס קינד העט צום סוף לעבן, איז די מילה א גוטע מילה, טאמער נישט, טאמער דאס קינד ס'העט נתברר ווערן דאס קינד איז א נייפל, איז עס פשוט מחתך בבשר, נאר וואס דען ביי בהמה ביי טומאה וטהרה דארט איז דא א מחלוקת פון תנא קמא רבי יוסי ברבי יהודה רבי אלעזר ברבי שמעון צו איך זאג אז ס'האט א דין ווי א טרייפה און במילא איז עס נישט מטמא אדער אפשר ניין ס'איז יא מטמא ווי א נבילה אבער נישט מער פון דעם זאגט איצט די גמרא מ'האט געזען אז רבי שמעון בן גמליאל האט געזאגט אז יעדעס קינד ביז די דרייסיגסטע טאג האט א דין פון א נייפל, ס'טייטש ווילאנג איך ווייס נישט קלאהר אז דאס קינד איז געבוירן נאך ניין חדשים. פרעגט איצט די גמרא איבעיא להו האבן די בני ישיבה אן איבעיא געפרעגט, מי פליגי רבנן עליה דרבי שמעון בן גמליאל או לא? ס'איז דא דא א בעל פלוגתא פון רבי שמעון בן גמליאל, איינער קריגט זיך מיט אים צו נישט? וואס טייטש אפשר איז דא א מאן דאמר דא א תנא קמא דא א חכמים וואס קריגן זיך אויף רבי שמעון בן גמליאל און זיי האלטן אז א קינד ביז די דרייסיגסטע טאג איז נישט קיין נייפל נאר ווילאנג ס'שטארבט נישט לעבט עס? אדער נאך מער זאגט די גמרא אם תמצא לומר פליגי לאמיר שוין זאגן אז ס'איז יא דא א בעל פלוגתא איז הלכה כמותו אין הלכה כמותו ווי וועמען טאקע די הלכה? זאגט די גמרא, תא שמע, כ'וועל דיר א ראיה ברענגען פון א ברייתא, שטייט אין א ברייתא, עגל שנולד ביום טוב, שוחטין אותו ביום טוב, וואס טייטש, אז טאמער ס'ווערט געבוירן אן עגל א קעלבל יום טוב, מעג מען עס שעכטן יום טוב ס'הייסט נישט קיין מוקצה, און די חידוש איז בדרך כלל א זאך וואס איז נישט געווען ראוי אויף צו נוצן יום טוב ס'איז נישט געווען מוכן איז מוקצה, דא איז נישט אזוי פארוואס? ווייל די עגל וואס איז געלעגן אין די מאמע איז אויך געווען ראוי ווייל טאמער ס'וואלט נישט געבוירן געווארן און מען וואלט געשאכטן די מאמע וואלט די עגל וואס ליגט אינעווייניג אויך געווארן מותר צו עסן און במילא יעצט עס ווערט געבוירן הייסט עס נישט קיין מוקצה און מען מעג עס שעכטן על כל פנים זעהט מען דאך דא אין די ברייתא אז מען מעג שעכטן א עגל וואס איז היינט געבוירן ווי קען מען שעכטן א עגל וואס איז היינט געבוירן לויט ר' שמעון בן גמליאל איז דאך דאס עגל א נפל א נפל טאר מען נישט שעכטן אז מען שעכט עס טאר מען דאס נישט עסן ווייל ס'איז כאילו מחתך בבשר איז א ראיה לכאורה אז ס'איז דא דא א בר פלוגתא פון רבי שמעון בן גמליאל. זאגט די גמרא, ניין, ס'מוז נישט זיין, הכא במאי עסקינן, דקים ליה בגוויה שכלו לו חדשיו, ס'רעדט זיך ביי אן אופן וואס מ'ווייסט קלאר אז כלו לו חדשיו, וואס טייטש אז ס'איז אריבער די ניינטע חודש, נישט ביי יעדע בהמה איז ניין חדשים, אבער על כל פנים אז דאס קינד איז א גרייטע קינד, ס'איז נישט קיין נפל און ווען איך ווייס עס קלאר, איז אוודאי רבי שמעון בן גמליאל אויך מודה אז דאס הייסט נישט קיין נפל און מ'מעג עס שעכטן. פרובירט די גמרא צו ברענגען נאך א ראיה. תא שמע, מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא, וואס די ברייתא איז דארט דן לגבי א מחלוקת פון רבי יהודה און רבי שמעון, ביי א בכור בהמה טהורה וואס איז דא אין דעם א מום איז די דין איז דאך סתם א בכור וואס ווערט געבוירן איז קדוש און מען דארף עס געבן פאר א כהן די כהן דארף עס ברענגען בית המקדש מען איז עס מקריב אלץ קרבן טאמער ס'פאלט אין דעם א מום מעג עס שוין די כהן עסן איבעראל מען מעג עס שעכטן אזוי ווי א חולין'דיגע בהמה יעצט מען קען נישט סתם אליין קובע זיין אז ס'איז דא א מום מען דארף עס טראגן צו א מומחה דער מומחה דארף קובע זיין אז ס'איז א מום איז דא א מחלוקת צו מען מעג דאס טון יום טוב צו דאס הייסט א מתקן, וואס טייטש ווייל דער מומחה קוקט עס אן, ער איז מתקן יעצט, ער זאגט מען מעג עס יעצט עסן איז די שאלה צו מען מעג דאס טון יום טוב, זאגט די ברייתא אבער ושוין אפילו עס איז טאקע דא א מחלוקת, אבער יעדער איז מודה שאם נולד הוא ומומו עמו שזה מן המוכן, אז טאמער עס איז געבוירן א בכור א בעל מום, וואס טייטש געבוירן מיטן מום, איז יעדער מודה די מומחה מעג עס מתיר זיין פארוואס? ווייל דאס הייסט זעכער נישט א מתקן, ווייל ווען עס איז געבוירן א בעל מום איז פשט עס איז קיינמאל נישט געווען אסור, טאמער עס איז געווען אסור יעצט קומט די מומחה און איז עס מתקן, דאס איז שייך צו זאגן מתקן, אבער טאמער ס'איז געבוירן מיט א מום מעג מען עס, גראד יום טוב קען קומען דער מומחה אפ'פסק'ענען אז די מום איז א מום און מ'מעג עס שעכטן, על כל פנים זעהט מען אז ס'איז געבוירן יום טוב, מ'שעכט עס יום טוב, זעהט מען מ'מעג עס שעכטן די טאג וואס ס'איז געבוירן, וואס דאס איז דלא כרבי שמעון גמליאל וואס האלט אז ס'איז א נפל, זאגט די גמרא ווייטער די זעלבע תירוץ פון פריער הכא נמי שכלו לו חדשיו, ס'רעדט זיך ביי אן אופן וואס מ'ווייסט קלאהר אז דאס קינד איז נישט קיין נפל, מ'האט געציילט חדשים ווען איז געווען תשמיש ווען דאס קינד איז געבוירן, איז במילא נישט דא דא קיין ספק, ברענגט די גמרא יעצט די לעצטע ראיה תא שמע, מ'האט מיר קלאר געלערנט דאמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כר' שמעון בן גמליאל, אז די הלכה איז ווי ר' שמעון בן גמליאל איז במילא אז ער זאגט הלכה מכלל דפליגי הלכה איז פשט איינער קריגט זיך, שמע מינה איז טאקע געדרינגען פון דעם אז די חכמים קריגן זיך אויף ר' שמעון בן גמליאל, און די חכמים האלטן אז אוודאי א קינד וואס ווערט געבוירן אדער א בהמה וואס ווערט געבוירן זאגט מען נישט אז ס'איז א נייפל ווי לאנג איך ווייס נישט אז נישט, נאר וואס דען ווי לאנג ס'לעבט לעבט עס און ס'איז נישט דא אזא סארט ספק. זאגט יעצט די גמרא, אמר אביי, האט אביי געזאגט, אביי גייט יעצט מסביר זיין די מחלוקת פון רבי שמעון גמליאל און די חכמים ביי זייער א ווייטע ציור, זאגט אביי אזוי, נפל מן הגג או אכלו ארי, דברי הכל חי הוא, זאגט אביי א געוואלדיגע חידוש, טאמער א בהמה איז א נפל מן הגג, וואס טייטש די בהמה איז געבוירן אייערנעכטן לאמיר זאגן, יעצט איז עס אויף א דאך, ס'טראסקעט אראפ און ס'פייגערט אפ, איז ביי אזא ציור, זאגט אביי, איז יעדער מודה, רבי שמעון גמליאל איז אויך מודה, אז דער בהמה איז א בן קיימא, וואס טייטש, מ'איז נישט חושש אז דער בהמה איז א ספק נייפל, און די זעלבע זאך ביי א מענטש, טאמער א קינד, למשל, העט שטארבן חס ושלום, עפעס העט געשען אן עקסידענט אין די ערשטע דרײַסיק טאג, זאגט מען נישט אפשר איז געווען א נייפל, פארוואס ווייל ס'איז געשטארבן אויף א צווייטן אופן. רוב ולדות זענען נישט קיין נפלים, און ממילא איז מען נישט חושש, אזוי זאגט אביי. כי פליגי, ווען איז יא די מחלוקת זאגט אביי, שפיהק ומת, טאמער דאס קינד אדער די בהמה איז אויסגעגאנגען און געשטארבן, ס'טייטש אן קיין מחלה אן קיין גארנישט פלוצים געשטארבן, דארט איז דא א מחלוקת. מר סבר חי הוא, די חכמים זאגן, חי, מ'זאגט נישט נייפל, מ'זאגט נישט אז דאס קינד איז געווען א נייפל, נאר מ'זאגט אז די קינד לעבט, די בהמה לעבט, און אוודאי ס'איז געשטארבן אזוי ווי יעדער שטארבט, ס'טייטש ס'האט נישט קיין שייכות, צו ס'איז א נייפל צו נישט, און מר סבר מת הוא, און רבי שמעון בן גמליאל זאגן אז ס'איז א מת. למאי נפקא מינה, ווען קלאפט אויס א נפקא מינה? לפטור מן היבום, צו פטר'ן פון יבום, וואס טייטש אזוי? די דין איז דאך אז ווען איינער שטארבט אן קינדער, דארף זיין פרוי קריגן א יבום אדער א חליצה, מען דארף איר מייבם זיין אדער חולץ זיין אבער דאס איז נאר טאמער געשטארבן אן קינדער, טאמער ער האט געהאט קינדער, איז זיין פרוי פטור מן היבום, און ממילא דא וועט קלאפן א נפקא מינה צווישן רבי שמעון בן גמליאל און די תנא קמא, ווייל טאמער איינער איז געבוירן ביי אים א קינד און ער איז גראד נאכדעם געשטארבן, טייטש די מאן איז דא געשטארבן, יעצט דאס קינד שטארבט פאר די דרייסיגסטע טאג, אבער ס'שטארבט פיהק ומת, נישט ס'שטארבט ס'איז אראפגעפאלן פון א דאך, אן עקסידענט צו וואס, נאר ס'איז פשוט ס'איז אויסגעגאנגען און געשטארבן, דא איז דא א נפקא מינה, ווייל לויט רבי שמעון בן גמליאל, ביי אזא ציור זאגט מען, אז דאס קינד איז א נייפל, וואס טייטש, דאס קינד האט קיינמאל נישט געהייסן אז ער לעבט, און ממילא דארף די פרוי א יבום, מען דארף איר חולץ זיין ווייל ס'איז א ספק נייפל, מען דארף מאכן חליצה נישט יבום, אבער על כל פנים, די פרוי איז נישט פטור מן היבום, אבער לויט די חכמים, חכמים זאגן מען זאגט נישט אזא זאך, און ממילא זאגן די חכמים אז די פרוי איז אינגאנצן פטור מן היבום, ווייל דאס קינד האט געלעבט. איז אזוי טייטשט אביי איין די מחלוקת פון די תנא קמא רב שמעון גמליאל. זאגט די גמרא, נפל מן הגג או אכלו ארי דברי הכל חי הוא, קען מען דען זאגן ווי אביי האט געזאגט אז טאמער דאס קינד האט געשטארבן אויף א צווייטן אופן איך ווייס קלאר ער איז נישט געשטארבן ס'איז נישט געווען פיהק ומת עס איז אראפגעפאלן פון א דאך טאמער די בהמה איז אראפגעפאלן פון א דאך איז יעדער מודה אז קען דען זיין אזוי ווי אביי זאגט יעדער איז מודה רבי שמעון גמליאל איז אויך מודה אז דאס קינד ווערט גערעכנט אלץ חי פרעגט די גמרא

איז רב פּפּא און רב הונא האָבן געזאָגט צו רבֿ אי איתרחיתו ליה עד לאורתא הוה אכלינן מיניה. טאָמער וואָלסט צוגעוואַרט ביז בײַ נאַכט, ווען דאָס בהמה וואָלט געווען אַכט טאָג אַלט, וואָלטן אונדז געגעסן. השתא לא אכלינן מיניה. יעצט קען מען נישט עסן. פֿאַר וואָס? ווײַל דאָס בהמה איז נאָך נישט געווען אַכט טאָג אַלט, און במילא האָבן זיי געהאַלטן ס'איז אַ ספֿק נבֿלה, און אַז ס'איז אַ ספֿק נבֿלה טאָר מען דאָס נישט עסן. יעצט לכאורה, וואָס איז געשען דאָ? וויאזוי איז די עגל געשטארבן? ס'איז נישט געווען פיהק ומת, ס'האט נישט אויסגעהויכערט די נשמה, נאר וואס? מ'האט עס געשחט'ן! ס'איז ממש אזא ציור ווי א נפל מן הגג או אכלו ארי. לויט אביי, ביי אזא ציור איז יעדער מודה אז דאס בהמה הייסט א חי. איז א ראיה נישט ווי אביי אז מ'זאגט נישט אזוי, נאר וואס? מוז מען טאקע זאגן אז דאס וואס רבי שמעון בן גמליאל האט געזאגט, די ערשטע אכט טאג ביי א בהמה און די ערשטע דרייסיג טאג ביי א מענטש איז א ספק נפל, איז נישט דווקא ווען ס'איז פיהק ומת, נאר אפילו ס'שטארבט דורך א צווייטע אופן דורך נפל מן הגג דורך אכלו ארי דורך דעם וואס מ'שעכט איז אויך ביי די אופנים זאגט מען אז ס'איז א ספק נפל און במילא זאגט טאקע די גמרא אלא נאר כשפיהק ומת דברי הכל מת הוא יעדער איז מודה אז ווען א קינד אין די ערשטע דרייסיג טאג שטארבט אן קיין סיבה אדער א בהמה אין די ערשטע אכט טאג שטארבט אן קיין סיבה איז יעדער מודה ס'איז א נפל כי פליגי ווען קריגט מען זיך בנפל מן בנפל מן הגג ואכלו ארי טאמער דאס קינד שטארבט אויף א צווייטע אופן דורך אן עקסידענט, דורך ס'איז אראפגעפאלן פון א דאך, דורך א בהמה וואס מ'שעכט, אזא סארט אופן דארט איז די מחלוקת, מר סבר מת הוא, און מר סבר חי הוא, דארט איז דא א מחלוקת, אז די תנא קמא האלט אז די בהמה איז א חי, פארוואס ווייל ווי נישט ווי ס'איז נישט געווען פיהק ומת, וואס טייטש די קינד צו די בהמה געשטארבן אויף א אנדערע אופן, און במילא זאגט מען רוב קינדער רוב בהמות זענען נישט קיין נפלים קען מען תולה זיין אז ער איז אויך נישט קיין נייפל און במילא טאקע ביי א בהמה וואס מ'העט שעכטן פאר די אכטע טאג לויט די חכמים העט מען מעגן עסן מה שאין כן רבי שמעון גמליאל האט געהאלטן ניין אז אפילו ביי אזא ציור זאגט מען אויך אז ס'איז ספק אפשר איז ער א נייפל און במילא ביי בהמה טאקע וואס מ'העט שעכטן אין די ערשטע אכט טאג עט מען עס נישט טארן עסן, און אזוי האבן זיך טאקע געפירט רב פפא און רב הונא בריה דרב יהושע זאגט די גמרא ווייטער, די גמרא פארציילט א מעשה, בריה דרב דימי בר יוסף אתיליד ליה ההוא ינוקא, פאר רב דימי בר יוסף איז געבוירן א אייניקל זיין זון איז געבוירן ביי אים א קינד, בגו תלתין יומין שכיב ביי די דרייסיגסטע טאג איז די קינד געשטארבן, יתיב קמתאבל עילויה, און די טאטע פון דאס קינד זיך געזעצט שבעה אויף אים, ער האט זיך מתאבל געווען אויפן קינד, איז אמר ליה אבוה, האט זיין טאטע ר' דימי בר יוסף געזאגט פאר זיין זון, צוורוניתא קבעית למיכל, ווילסט עסן צוורוניתא? צוורוניתא איז געווען עפעס אזא סארט מאכל וואס מען פלעגט געבן פאר אבלים, ס'איז עפעס א גוטע מין מאכל, האט ער געפרעגט וואס ווילסט עפעס עסן גוטע מאכלים? וואס זיצטו שבעה דאס קינד איז געבוירן די ערשטע דרײַסיק טאג איז דאך א נייפל, און במילא א נייפל איז דאך די דין א נייפל וואס שטארבט, על כל פנים ווען ס'איז פיהק ומת איז יעדער מודה מ'האט דאך יעצט געזען אז מען זאגט אז דאס קינד איז א נייפל און דאס קינד האט קיינמאל נישט געלעבט איז אוודאי דארף מען זיך נישט מתאבל זיין אויף דעם, אמר ליה האט דער זון געזאגט צום טאטן קים לי ביה שכלו חדשיו, ביי מיר איז אנדערש כ'האב קלאר געוואוסט אז דאס קינד איז געווען א בן קיימא, כ'האב געציילט די ניין חדשים וואס מ'האט פריערט געשמועסט, און ביי אזא ציור איז אוודאי דער דין אז מ'דארף זיך מתאבל זיין, פארוואס? ווייל דאס קינד איז זיכער נישט קיין נייפל, ציילט די גמרא א ענליכע מעשה, רב אשי איקלע בי רב כהנא, איז אנגעקומען צום שטוב פון רב כהנא, איתרע ביה מילתא בגו תלתין יומין, איז ביי רב כהנא שטוב געשען א שלעכטע זאך די דרייסיגסטע טאג וואס טייטש א קינד איז געשטארבן, חזייה דיתיב וקא מתאבל עליה, האט ער געזען אז רב כהנא זיצט שבעה, אמר ליה האט רב אשי אים געזאגט, לא סבר לה מר להא דאמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרב שמעון בן גמליאל, מ'האמיר דאך געזען די הלכה איז כרב שמעון בן גמליאל אז דאס קינד איז א ספק נפל ביז די דרייסיגסטע טאג, אמר ליה האט רב כהנא געזאגט קים לי בגויה שכלו לו חדשיו, איך ווייס קלאר דאס קינד איז געווען א בן קיימא און ממילא פאר דעם האט ער זיך מתאבל געווען. זאגט די גמרא ווייטער, איתמר מיר האבן געלערנט מת בתוך שלושים ועמדה ונתקדשה, וואס טייטש אזוי? דא רעדט מען ביי א ציור אזוי ווי מען האט פריערט געזאגט א מעשה אז איינער האט חתונה געהאט מיט א מאן א פרוי און א מאן האבן חתונה געהאט ס'איז געבוירן ביי זיי א קינד די מאן איז געשטארבן דאס קינד איז געשטארבן פאר די דרייסיגסטע טאג און אזוי ווי מען האט געשמועסט ביי די ציור כאפט א נפקא מינה צווישן רבי שמעון גמליאל און די חכמים. לויט ר' שמעון בן גמליאל איז דאס קינד א ספק נפל מילא די פרוי דארף א חליצה, און לויט די חכמים איז דאס קינד א גוטן קינד ס'א בן קיימא, פארוואס ווייל מ'זאגט נישט אז ביז די דרייסיגסטע טאג איז א קינד א נפל, און במילא די פרוי קען געהעריג חתונה האבן זי דארף נישט קיין חליצה, יעצט וואס איז געשען דא, די קינד איז געשטארבן אין די דרייסיגסטע טאג, און די פרוי איז געגאנגען זי האט טאקע חתונה געהאט, יעצט בעצם אונז האבן דאך געזען אז די הלכה איז כר' שמעון בן גמליאל, וואס טייטש זי האט נישט געטארט חתונה האבן, פארוואס ווייל זי האט יא געדארפט א חליצה מספק. און במילא זאגט די גמרא אמר רבינא משמיה דרבא אם אשת ישראל היא חולצת וואס טייטש מען קוקט אזוי טאמער די פרוי איז געגאנגען זי האט יעצט חתונה געהאט א צווייטע מאל מיט א ישראל דעמאלטס זאגט מען אז די פרוי זאל קריגן א חליצה וואס טייטש מספק זאל זי גיין קריגן א חליצה שפעטער צו ווייטער קענען צוריק גיין צו איר נייעם מאן אבער אם אשת כהן היא טאמער זי האט חתונה געהאט א צווייטע מאל מיט א כהן וואס א כהן טאר נישט חתונה האבן מיט א חלוצה קומט אויס אויב כ'עט צווינגען די פרוי צו מאכן א חליצה, עט זי נישט טארן וואוינען מיט איר נייעם מאן, דעמאלטס אינה חולצת, דעמאלטס הייסט מען נישט מאכן א חליצה, ווייל ווי נישט ווי ס'דא דא א חכמים וואס קריגן זיך אויף ר' שמעון גמליאל, אפילו די הלכה איז טאקע ווי ר' שמעון גמליאל בדרך כלל יחיד ורבים הלכה כרבים בדרך כלל די הלכה ווי די חכמים נאר דא איז מען מחמיר ווי ר' שמעון גמליאל, אבער ביי א ציור וואס דאס עט גורם זיין אז זי עט נישט קענען וואוינען מיט איר נייעם מאן, זאגט מען נישט אז זי זאל חולץ זיין און מען לאזט איר ווייטער וואוינען? ורב שרביא משמיה דרבא אמר ער קריגט זיך און ער זאגט אחת זו ואחת זו חולצת אז אלעמאל מען פסקנט אלעמאל ווי ר' שמעון גמליאל און ממילא די פרוי דארף חולץ זיין טאקע טאמער זי האט חתונה געהאט מיט א כהן דארף זי אפלאזן דעם מאן איז אזוי זאגט ר' שרביא אין נאמען פון רבא זאגט די גמרא אמר ליה רבינא לרב שרביא האט רבינא געזאגט צו רב שרביא באורתא אמר רבא הכי, טאקע ביינאכט האט רבא געזאגט אזוי ווי דו האסט טאקע נאכגעזאגט פון רבא אז אלע מאל איז חולצת, אבער לצפרא הדר ביה, אינדערפרי די נעקסטע טאג האט רבא צוריקגעצויגן, אמר ליה, האט רב שרביא געזאגט צו רבינא, שריתוה, דו האסט מתיר געווען די פרוי זאל חתונה האבן אן א חליצה, יהא רעוא דתשרו תרבא, וואס טייטש יהי רצון אז זאלסט מתיר זיין חלב, וואס טייטש ס'איז נישט אמת וואס דו זאגסט, ס'איז אוודאי דער דין אז אזוי ווי א שטיקל חלב איז קלאר אז ס'נישט דא קיין ספק מ'טאר דאס נישט עסן, די זעלבע זאך די פרוי איז קלאר זי דארף האבן א חליצה, ווייל די הלכה איז ווי רבי שמעון בן גמליאל, און ממילא איז דארף די פרוי חולץ זיין אפילו זי האט חתונה געהאט א צווייטע מאל מיט א כהן. זאגט די גמרא ווייטער, מיר האבן געזען אין די משנה, רבי יהודה מתיר באנדרוגינוס, אז רבי יהודה איז מתיר צו מל'ען אן אנדרוגינוס שבת. זאגט די גמרא אמר רב שיזפי אמר רב חסדא, לא לכל אמר רבי יהודה אנדרוגינוס זכר הוא, וואס טייטש די דין וואס רבי יהודה זאגט דא אז אן אנדרוגינוס א זכר מל'עט מען שבת, מיינט נישט אז רבי יהודה האלט אז איבעראל זאגט מען אז א אנדרוגינוס האט א דין ווי א זכר. פארוואס ווייל שאם אתה אומר כן, טאמער דו זאגסט מען אז איבעראל האט אנדרוגינוס א דין ווי א זכר, אויב אזוי בערכין יערך, ביי ערכין, וואס די דין איז א מענטש זאגט ערך פלוני עלי ערך פלונית עלי די תורה געבט קביעות'דיגע סכומים וויפיל מען דארף געבן אויף יעדע סארט מענטש, ס'ווענדט זיך צו ס'איז א זכר, צו ס'איז א נקבה, ווי אלט ער איז, אויף יעדעס איינס איז דא א סכום וויפיל מען דארף געבן, אבער על כל פנים, זאגט די גמרא, טאמער רבי יהודה האלט אז אנדרוגינוס איז א זכר, וואלט די דין געדארפט זיין אז טאמער איינער זאגט ערכו של אנדרוגינוס עלי, וואלט ער געדארפט ברענגען די סכום פון א זכר, און ס'איז נישט אזוי, ווייל ומנלן דלא מיערך, ווי ווייסט מען אז טאקע נישט אזוי, ווייל דתניא מ'האט געלערנט אין א ברייתא, ס'איז דא א ברייתא אין ספרא, אז הזכר שטייט אין פסוק הזכר ולא טומטום ואנדרוגינוס, פון דעם וואס שטייט והיה ערכך הזכר לערנט מען ארויס אז דווקא א זכר נישט קיין טומטום ואנדרוגינוס, יכול וואלסטו געמיינט אז לא יהא כערך איש, אבל יהא כערך אשה וואלט איך געמיינט אז טאקע א טומטום ואנדרוגינוס האבן נישט א דין ווי א זכר, אבער לפחות ווי א נקבה האבן זיי יא א דין, תלמוד לומר הזכר ואם נקבה היא, פון די איבעריגע ואם וואס שטייט ביי נקבה, דרש'נט מען פון דעם זכר ודאי נקבה ודאית ולא טומטום ואנדרוגינוס, אז א טומטום און אנדרוגינוס האבן אינגאנצן נישט קיין ערך. על כל פנים, די ברייתא האבן מיר דאך געשמועסט ווי איז דאס? ס'איז א ספרא, איז סתם ספרא, רבי יהודה. יעדע ספרא, אז ס'שטייט נישט קיין צווייטע מאן דאמר איז דאס רבי יהודה. און ממילא זעהט מען אז רבי יהודה איז אויך מודה אז די אנדרוגינוס האט נישט אלעמאל א דין ווי א זכר ביי ערכין האט עס נישט קיין דין ווי א זכר, אזוי ווי מ'האט דאך יעצט געדרש'נט. נאר וואס דען, ביי א ברית מילה איז אנדערש, אזוי ווי מ'וועט זעהן רבי יהודה האט עס געדרש'נט פון א פסוק. זאגט די גמרא, אמר רב נחמן בר יצחק נאך א הוכחה, אז רבי יהודה האלט נישט איבעראל אז א אנדרוגינוס האט א דין פון א זכר, אף אנן נמי תנינא, מ'האבן אזוי אויך געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט אין פרה, הכל כשרים לקדש, אלע זענען כשר, וואס טייטש יעדער איינער מעג נעמען די עפר פרה אדומה און עס אויסמישן מיט די וואסער, חוץ מחרש שוטה וקטן, חוץ א חרש שוטה וקטן, רבי יהודה מכשיר בקטן, ער איז מכשיר א קטן, אבער ער פוסל באשה ואנדרוגינוס, ער זאגט א פרוי און א אנדרוגינוס נישט, לכאורה טאמער רבי יהודה האלט אז אנדרוגינוס האט א דין פון א זכר וואלט אנדרוגינוס יא געמעגט, שמע מינה האסט טאקע א ראיה פון דעם אז רבי יהודה האלט נישט איבעראל זאגט מען די דין, איי ומאי שנא מילה פרעגט טאקע די גמרא פארוואס ביי ברית מילה זאגט רבי יהודה אז אנדרוגינוס מעג מען מל'ן שבת טאמער עס נישט קיין זכר איז דאך עס א ספק אז עס א זכר אינגאנצן אז עס א ספק וויאזוי מעג מען עס טון שבת ענפערט די גמרא משום דכתיב המול לכם כל זכר ווייל מען לערנט עס טאקע ארויס פון א פסוק שטייט כל זכר דער כל איז מרבה אנדרוגינוס אז אן אנדרוגינוס מעג מען מל'ן שבת אפילו עס איז טאקע נישט קיין וודאי זכר אבער ביי אנדערע פלעצער איז לאו דווקא אזוי די דין.